געפינט זיך אין א הייליגער טאג, יעדע טאג איז הייליג, און נאך אלסדינג איז דא טעג וואס ס'האט אין זיך א גרעסערע כח, חי אלול, אין חבד איז דאס באוואוסט אלס א יום הבהיר, ס'איז יום לידת. הבעל שם טוב, און יום לידת הבעל התניא, שני המאורות הגדולים. דער רבונו של עולם האט אראפגעשיקט זייער נשמה אויף די וועלט, כדי צו ליכטיג מאכן פאר גאנץ כלל ישראל בכלל און פאר יעדן איד בפרט. זיכער דער טאג האט א גרעסערער כח צו זיך מחבר זיין. כדי ס'זאל אונז ליכטיג ווערן. עס איז דער יארצייט אויכעט פון דעם הייליגן מהרל, מהרל מפראג, רבי יהודה בן רבי בצלאל האט ער געזאגט, זכרונו לברכה זכותו יגן עלינו, דער מהרל מפראג איז, שטייט אין ספרים, ער איז געווען פון די צדיקים וואס זיי האבן אוועקגעלייגט די יסודות פון תורת החסידות, זיך אראפגעברענגט די קבלה אויף א נייע וועג, אויף די מהרל'ס וועג, דרך המהרל, און ס'איז דא אסאך אסאך יסודות פון די תורת החסידות פון דעם בעל שם טוב, דער בעל התניא. מיר געפינען זיך די ברסלב'ע חסידים איצטער אזוי צו הכנה צו דעם הייליגן ראש השנה. גאנץ כלל ישראל גרייט זיך, די ברסלב'ע חסידים גרייטן זיך מיט עפעס א עקסטערע צוגעגרייטקייט צו דעם ראש השנה פונעם רעבן, גאר מיין זאך איז ראש השנה. מ'זעט אביסל די לימודים וואס א גרויסע חלק, אסאך ברסלב'ע חסידים לערנען. די לעצטע צייט, די לעצטע וואכן, קומענדיגע וואכן, ס'רופט זיך די מסגרת פון לטייל בתורתו, ס'דא א מושג וואס מ'רופט עס דא מאוומענט, ס'איז ברוך השם דא א, מ'שפאצירט, אבער ס'איז א מאוומענט, ס'איז דא א א רוח, רוח החיים, רוח דקדושה די לעצטע פאר, די לעצטע פאר יאר. אפאר גוטע חברים האבן זיך אריינגעטון אין דעם ענין, מוטי גאטליב, נחמן פריד, און זיי ברענגען א רוח חיים, לערנען ליקוטי מוהרן בדרך עיון, ר' נחמן האט געוואלט אז מען זאל לערנען זיינע תורות בעיון ובבקיאות, און בדרך עיון האט ער גערעדט פון אן ענין פון א לטייל בתורתו. ממש גיין שפאנצירן אין זיינע תורות, און יעדע תקופה קלייבט מען אויס א מאמר, אסאך אסאך הונדערטער אדער טויזענטער ברסלב'ע חסידים אין די וועלט לערנען עס בעיון, די וואכן לערנט מען די תורה רפב, רפב איז באוואוסט אין ברסלב, דאס איז פון די יסודות'דיגע תורות אין תורת ר' נחמן. אז מען רעדט פון די שני המאורות הגדולים, דער בעל שם טוב, דער בעל התניא, מען רעדט פון דעם הייליגן מהרל מפראג, מען רעדט פון דעם הייליגן רמ ר רבי נחמן, דאס איז אלעס ליכטיגקייטן וואס ווערן מחובר צוזאמען, בפרט אז מען איז זוכה און מען איז זיך מחבר, מען איז זיך מקשר צו א נשמה פון א צדיק. נאכדעם וואס מען איז מחבר דעם מח מיט די הארץ, וואס מען לערנט די תורות, מען לערנט די מאמרים פון דעם צדיק, בפרט ביי דעם הייליגן רבין ר' נחמן, אז מען איז זיך משתדל צו מקיים זיין וידעת היום און והשבות אל לבבך, אז דער וידעת היום, דער ארייננעמען די תורות פון א צדיק זאל זיין מיט א וועג מיט א פון פון והשבות אל לבבך איבערדרייען די תורה אויף תפילה נישט נאר זיין א למדן נישט נאר פארשטיין מיט דעם מח מיט די הארץ נאר עס איבערדרייען אין עבודת הלב ואיזוהי עבודה שבלב זו תפילה האט עס א אנדער קיום האט עס א אנדער כח. רבי אברהם בן רבי נחמן געווען פערטער דור, תלמיד פון, דער זון, דער תלמיד פון רבי נחמן מטולטשין, וואס איז געווען דער תלמיד פון רבי נתן, תלמיד פון דעם הייליגן רבין, ער האט געזאגט דאס וואס חזל זאגן, כל מי שחכמתו מרובה ממעשיו, איז א פגם, ס'דארף זיין מעשיו מרובים מחכמתו, די פשוט'ע פשט איז, מעשיו מיינט מצוות און מעשים טובים, נישט עוסק זיין נאר אין חכמה נאר מצוות מיט מעשים טובים, אבער ער האט געטייטשט ר' אברהם אז די מעשיו מיינט תפילה. כל מי שחכמתו מרובה ממעשיו, אז ער לערנט, ער לערנט, ער לערנט, אבער ער דאווענט נישט אויף דעם לערנען, ער דרייט נישט איבער די תורה אויף תפילה, איז דעמאלטס אז ס'גיט א קום א רוח סערה, ווערט אויסגעריסן דער בוים, חזל זאגן, אבער כל מי שמעשיו מרובים מחכמתו, ער לערנט א מאמר, ער לערנט א תורה, ער לערנט א השגה, אבער ער פרובירט, ער טוט השתדלות אז ס'זאל זיין איבערגעדרייט די אותיות פון די, פון דעם שכל פון די תורה, עס זאל ווערן אותיות פון כיסופים, פון געגועים, פון השתוקקות, פון תפילה, פון התבודדות. דערציילן דעם אייבערשטן רבונו של עולם וואו איך האב געלערנט א מאמר, איך האב געהערט א ווארט פון א צדיק, ווי אזוי בין איך עס מקיים, ווי אזוי נעם איך עס אריין ביי מיר אינעווייניג, ווערט דער מענטש שרשיו מרובים, כל רוחות שבעולם קענען נישט אויסרייסן דעם מענטשן, דעריבער דער הייליגער רבי האט געזאגט אין א אנדערע תורה, תורה כ"ה אין צווייטן חלק, די תורה פון התבודדות. סוף דעם מאמר שטייט, וגם הזהיר אותנו מאוד לעשות מהתורות תפילות. די גאנצע התבודדות וואס דער הייליגער רבי נחמן האט געבעטן אז יעדער איינער פון זיינע מענטשן זאלן עוסק זיין אין התבודדות אסאך, איז איינע פון די חלקים, רבי נתן רעדט ארום אין הלכות ראש חודש, איינע פון די עיקר חלקים פון התבודדות איז נעמען די תורות פון די צדיקים, און עס איבערדרייען אויף תפילה, עס איבערדרייען אויף שפיכת הלב והנפש, ר' נחמן שרייבט דעם לשון, ועל ידי זה עולה שעשועים גדולים למעלה שלא עלו מעולם. ס'איז נישט קיין פשוט'ע לשון. א מענטש קען זוכה זיין, א מענטש קען מצליח זיין, יעדער איינער פון אונז, צו ארויפברענגען שעשועים למעלה אשר מעולם לא עלו. ר' נתן איז מרמז אין ליקוטי הלכות. אז די שעשועים דאס איז עפעס העכערע עניינים פון די עולמות עליונים, עולם הצירופים, עולם החשמל, נישט וואס איך רעד ארויס פון מויל, ש"ע נהורין של אור הפנים, שעשוע, און די ש"ע נהורין, די שעשועים, דאס איז אשר לא עלו מעולם, דאס רעדט מען פון א וועלט, פון א עולם, פון עולם הכתר, דאס פשט, ווען א מענטש איז עוסק אין דעם ענין, וואס ער נעמט די תורה, תורת הנגלה, תורת הנסתר, תורת החסידות, תורת המהרל, תורת הבעל שם טוב, תורת הבעל התניא, תורת ר' נחמן, ער נעמט עס אריין אין מוח, ער לערנט לטייל בתורתו, ער שפאנצירט, ער וויל פארשטיין, בעיון, אבער ער בלייבט נישט נאר מיט דעם שכל. איך האב געקענט פארשטיין בעסער, איך האב געפרעגט קשיות, איך האב געענטפערט תירוצים, ס'איז מורא'דיג, אבער טאמער דו נעמסט עס נישט אריין אין הארצן, און דו דרייסט עס נישט איבער אויף והשבות אל לבבך, האט עס נאך נישט דעם כח. דו ווילסט אז ס'זאל זיין שעשועים למעלה אשר לא עלו מעולם כדי פון דארט זאל אראפקומען. די רוחניות'דיגע כוחות וואס איז באהאלטן אין די אותיות התורה וואס דו האסט געלערנט, איז תלוי אין דעם וואס דו מאכסט א ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, ווי ר' נתן רעדט ארום באריכות אין ליקוטי הלכות הלכות ראש חודש, דאס איז דער סוד וואס דוד המלך האט ארויסגעגעבן חמשה ספרי תהילים אקעגן חמשה חומשי תורה, ער האט גענומען די חמשה חומשי תורה האט עס איבערגעדרייט. נישט בראשית, שמות, מען זאגט ביי די תפילה, אלע זאגן ביי די תפילה, יא, מען זאגט תהלים, וואס בראשית, וואס שמות, אוואו בראשית, אוואו שמות, דו ביסט א תהלים זאגער. ווען א מענטש לערנט תורה, ער לערנט אין לעיקוואוד, שפעטער קומט ער אין בארדיטשובער קלויז, אה! איז אזוינע שעשועים אשר לא עלו מעולם, מען לערנט תורה, אוואדע. אבער נעם די תורה און גיי נעם א גיטאר און דריי עס איבער אויף שפיכת הלב והנפש אזוי ווי דוד המלך מיטן כינור, כינור, שטייט רבי נתן ברענגט עס אין עטליכע פלעצער ס'איז א זוהר אז די חמשה נימין של הכינור דאס איז די חמשה חומשי תורה, נעם די תורה און דריי עס איבער אויף א שפיכת הלב והנפש. כדי די תורה זאל ארויסברענגען די שעשועים, דאס מיינט לולי תורתך שעשועי, אז אבדתי בעניי, קענסט האבן תורה אליין אן די שעשועים איז אבדתי בעניי, וועסט לערנען און לערנען און לערנען און וועסט נישט צוקומען צו דעם וואס דו דארפסט צוקומען, אז דו וועסט נעמען די תורה און דו וועסט עס איבערדרייען אויף תפילה, שפיכת הלב והנפש. זיך אויסבעטן די הארץ פאר דעם אייבערשטן, אה, רבונו של עולם, כ'האב געלערנט אזא און אזא מאמר, אזא און אזא תורה, אזא און אזא השגה, כ'בין דאך אזוי ווייט פון דעם, ווי ווער איך שייכות צו דעם, ווי קומט דאס צו צו מיר אויכעט, ווי דריי איך אויס סיבות ס'זאל ווערן א חלק פון מיר? דעמאלטס האט עס דעם כח, דעמאלטס האט עס א אנדערע, א אנדערע כח אינגאנצן. דאס איז איינע פון די סודות וואס דער הייליגער רבי נתן מברסלב האט געמאכט דעם ספר ליקוטי תפילות. דער גאנצער ספר ליקוטי תפילות איז געבויט אויף ליקוטי מוהרן, יעדע תפילה איז אקעגן א אנדער מאמר, פון תורה א' ביז תורה ע' איז פון תפילה א' ביז תפילה ע' דעם ערשטן חלק, שפעטער דארף מען זוכן די מפתחות אוואו איז די תפילה פון די תורה, עס איז נישט על פי סדר, אזוי אין צווייטן חלק פון תורה א' ביז תורה יב איז דא פון תפילה א' ביז תפילה יב. ווייטער דארף מען זוכן די מפתחות, נישט מסודר'דיג. היינט האט מען שוין ארויסגעגעבן א ליקוטי תפילות, תורות ותפילות, די תפילה לעבן די תורה, דאס האט א מורא'דיגע חשיבות, מען רעדט פון לטייל בתורתו, מען רעדט פון לערנען תורה בעיון אין ליקוטי מוהרן, מ'דארף נאכאמאל מדייק זיין, אז זיכער איז דאס חשוב, אן קיין ספק, אז מען דארף מעיין זיין בדברי תורתו של רבינו, ר' נתן שרייבט אין א פלאץ, אשרי מי שמחשבותיו משוטטות בדברי רבינו ז ל, וואס מער מ'לערנט בעיון, מ'זוכט צו פארשטיין יעדע ווארט, יעדע לשון, יעדע פסוק, יעדע מאמר חזל, די קשרים פון דעם, דאס איז די לטייל, ארויסהאבן די טיפקייט, ס'ווערט נתגלה ווי שטייט דארט די חיים מוהרן, וואו! וואס פאר א מאמרים האט דער הייליגער ר' נחמן אראפגעברענגט אויף די וועלט! ס'ווערט מ'כאפט אויף פלוצלינג אז אפילו די מאמרים וואס לכאורה מען פארשטייט עס, אוי עס איז שיין מען פארשטייט, אבער ווען מען גייט אריין אין א וועג פון א לטייל בתורתו מיט א עמקות מיט א עיון, הייבט מען אן צו כאפן אז ס'איז דא אזויפיל זאכן וואס מען האט זיך איינגערעדט אז מען האט פארשטאנען, מען דארף נאך אסאך הארעווען כדי צו פארשטיין. איינע פון די דוגמאות איז טאקע די תורה ר פ ב, תורה ר פ ב פון אויבן אויף איז גאנץ א גרינגער מאמר, כמעט נישטא קיין פסוקים מיט קיין מאמרי חזל, נאכדעם דער הייליגער רבי האט אראפגעברענגט א תורה פאר די פשוטי עם, דער מאמר האט דער הייליגער רבי געזאגט שטייט שמיני עצרת. שמיני עצרת איז געווען ביי דעם הייליגן רעבן א הנהגה אז ס'איז אריינגעקומען ביי אים די פשוטי עם, ס'איז געקומען זאגן גוט יום טוב אויך די גרויסע תלמידים, דער רבי האט זיי אוועקגעשיקט, גייט, איצט איז די צייט פון די פשוטי עם, שמיני עצרת מיט שמחת תורה איז באוואוסט על פי תורת הקבלה, דאס איז פון די העכסטע העכסטע צייטן וואס איז דא, ס'איז אזוי ווי פורים. מיט חג השבועות ס'שיינט דער אור הכתר, דאס דער סוד וואס מ'גיבט עליה לתורה פאר אלעמען, אלעמען, אלע זענען מכובדים, אלע האבן עליה לתורה, מ'טאנצט מיט די ספר תורה, דער הייליגער רבי האט מגלה געווען דעם מאמר די רפ"ב אין דעם שמיני עצרת, וואס דאס דאס דער יום היחוד, וואס דער אייבישטער איז זיך מייחד מיט כלל ישראל, ס'ווערט נתגלה קדושת ישראל, ס'ווערט נתגלה עצמות פון קדושת ישראל. אז יעדע איד איז א חלק אלוקה ממעל וואס דאס איז דאך דער אור פון יום הבאור תורת הבעל שם טוב תורת הבעל התניא תורת המהרל מפראג צו דערהערן אז א איד איז איז איינס מיט קדושת ישראל ר' משה קרעמער האט אויך האט א דיוק אלעמאל אין די תורה רפ"ב דער רבי רעדט ארום די ענין פון נקודות טובות און ער איז מסביר אז מ'זעט עס ארויס אין איינע פון די לשונות אין דעם מאמר די רבי גיט אבער אפ א ווארט וואס קומט אויס פון דעם, אז דער עומק, דער עומק פון דעם וואס מען קען זיך מחי' זיין מיט א נקודה טובה, זאגט דער רבי אין אין איינע פון די לשונות אינעם מאמר, כי בוודאי ראוי לאדם להגדיל שמחתו מאוד בכל נקודה ונקודה טובה, מקדושת ישראל שמוצא בעצמו עדיין, די נקודה טובה איז ווייל דו ביסט א, האסט האסט אין זיך א ענין פון א קדושת ישראל, דו ביסט א חלק אלוקה ממעל, דו ביסט א נצחיות'דיגער מענטש, דו ביסט כביכול א גילוי פון דעם אור אין סוף אין די בריאה, אויף א אנדער וועג בכלל. פון די אלע אומות העולם און זיכער פון חי צומח דומם אלס איז גילויים פון דעם אין סוף אבער די נשמת ישראל אורייתא קודשא בריך הוא וישראל כולו חד דער כולו חד וואס אין תורת חבד איז דאס באריכות גדול און דאס איז געבויט אויף תורת הבעל שם טוב און ווער עס איז באקאנט אין תורת המהרל מהרל מפראג דארטן טרעפט מען די לשונות פון עצמיות ישראל, עצמיות קדושת ישראל, אז דער איד קען נישט נכלה ווערן, ער קען נישט אויס ווערן, ס'איז נישט שייך אזא זאך אז ס'זאל ווערן א כיליון פון אים, אזוי ווי כביכול ס'איז נישט שייך אזא זאך צו מאכן א כיליון פון דעם אין סוף, ס'איז נישט שייך אזא זאך צו מאכן א כיליון פון די תורה, ס'איז נישט שייך אזא זאך צו מאכן א כיליון פון נשמת ישראל, און דאס איז דער סוד פון נקודות טובות, ווייל וואס איז פשט א נקודה טובה? זיך מחיה מיט א נקודה טובה, האט פֿיר און צוואַנציק שעה א טאג, האסט טווענטי פאר סעווען, פֿיר און צוואַנציק שעה אין א וואך, א חודש, א יאר. ס'ווערט פארפאסט, ס'ווערט פארפאלן רוב שעות אויף שטותים והבלים, רחמנא ליצלן אויף עוונות מיט חטאים ופשעים, און אז מ'זאגט אים אה, האסט געטראפן א נקודה טובה, פריי זיך מיט דעם. אבער די באלאנס. ווי קען מען זיך פרייען מיט א נקודה טובה ווען ס'איז דא אזוי פיל רע? איז דא הסברים, איז דא מחשבות אויף דעם? דאס איז די שאלה וואס ס'פרעגט זיך ארויס גלייך אויף די תורה רש פ ב, און דער רבי פארנארט נישט. איינער האט מיר אמאל געזאגט, תורה רש פ ב איז חיזוק? תורה רש פ ב איז דער גרעסטער מוסר ספר. מוסר ספר? דאס דאס איז דאך תורת ההתחזקות פונעם הייליגן רבי'ן ר' נחמן. זאגט ער קוק אריין וועסטו זען ווי דער הייליגער רבי קומט און ער זאגט ואף על פי שהוא רשע גמור באמת אוי, ר' נחמן פארנארט נישט די מענטשן, זאגט ווען א מענטש איז זיך מתבונן אין זיך און ער זעט וויי, איך בין א רשע גמור, און ער זאגט, ר' נחמן לייגט דאך צו, אמת, אמת, איך פארנאר דיר נישט, פונדעסטוועגן קום איך דיר מגלה זיין אז ס'איז דא א וועג פון דן זיין לכף זכות, דיין רשע גמור. און די דן זיין לכף זכות אין תורה רש פ ב איז נישט די הלכה'דיגע דן זיין לכף זכות, נע. די הלכה'דיגע ענינים פון דן זיין לכף זכות איז צו ער האט יא געטון, צו ער האט נישט געטון, צו ער האט געמיינט צו טון, צו ער האט נישט געמיינט צו טון, ער איז שולדיג, ער איז נישט שולדיג. דאס איז א ענין פון די הלכה'דיגע דן זיין לכף זכות. אויף דעם איז דא גדרים אין הלכה, ביי א צדיק, ביי א רשע, ביי א בינוני. דער הייליגער רבי ר' נחמן קומט און ער זאגט א נייע אויפטו, איך קום דיר מגלה זיין א נייע וועג פון דן זיין לכף זכות, דו האסט געטראפן אין דיר אדער רחמנא לצלן אין א צווייטן מענטש, אין דיין ווייב, אין דיין קינד, אין דיין טאטע מאמע, אין דיין רעבן, אין דיין ראש ישיבה, אין דיין משגיח, אין דיין מגיד שיעור, אין דיין שכן, אין דיין שותף, נישט קיין נפקא מינה אין וועמען. האסט געטראפן אין איינעם אז ער איז א רשע, און ביסט גערעכט, ער איז א רשע גמור, אמת, א רשע גמור, וואס שייך צו רעדן, ער איז א רשע גמור, געענדיגט, ימח שמו! ניין! פארוואס? כי איך יכול להיות שלא עשה איזה טוב מימיו. ווער רעדט פון די מעשה רשעה, די זאך וואס ער האט געטון א רע, ער איז א רשע, ער איז א רשע גמור, נישטא קיין שאלה אין דעם אז ער איז א רשע גמור, נישטא קיין ספק אין דעם ער איז א רשע גמור, אבער ווי קען זיין, איך יכול להיות שלא עשה איזה טוב מימיו. א מענטש שלאגט זיך רחמנא לצלן מיט מיט זיין אייגענע ווייב, מיט זיין אייגענע קינד, און ער קומט ער איז דיר מוכיח, איך וועל דיר באווייזן, זי איז א מרשעת! זאגט ר' נחמן ביסט גערעכט, זי איז א מרשעת גמורה, אבער איך יכול להיות שלא עשתה איזה טוב מימיה, גיי נישט אריין אין די זאכן וואס איז נישט גערעכט וואס איז נישט גוט, אדער אין דיין קינד אדער אין דיין טאטע מאמע אדער אין דיין שכן אין דיין נעיבער ווער ס'זאל נאר זיין, דיין שותף דיין באלעבאס, איך יכול להיות שלא עשה איזה טוב מימיו. איי אבער איך זעה עס נישט, זאגט ר' נחמן, על כן צריך לחפש ולבקש עד שימצא. ריכטיג, וועסט עס נישט זען גלייך, וועסט עס נישט טרעפן גלייך, אבער זוך אויס, בעט אויס. יבקש איז א אינטערעסאנטע לשון, יחפש פארשטיי איך, וואס איז יבקש? אוואו מאכט מען די בקשות? ס'קען זיין אז יבקש מיינט בעט דעם אייבערשטן זאל דיר עפענען דיינע אויגן, יחפש, דו אליין זוך, אבער בעט דעם אייבערשטן אויך, בעט דעם אייבערשטן, רבונו של עולם העלף מיר זאל איך קענען טרעפן אין מיר, אין מיין ווייב, אין מיינע קינדער, אין מיינע עלטערן, אין מיינע חברים, אין מיין שווער, אין מיין שוויגער, מיין באבע זיידע און מיינע אייניקלעך, יעדער איינער האט צוטון מיט אנדערע מענטשן אויף די וועלט. יחפש ויבקש עד שימצא וואס? דעם דבר טוב שעשה מימיו. און קוק אויף דעם דבר טוב, מאך עס גרויס, מאך א עסק פון דעם, די פאקוס. לא הביט אוון ביעקב שטייט אויפן רבונו של עולם, לא הביט אוון ביעקב, לא ראה עמל בישראל. נישט אז ס'איז נישטא קיין אוון, נישט אז נישטא קיין עמל, אין א צווייטע תורה ליקוטי מוהרן אין צווייטן חלק, ברענגט ר' נחמן אויף דעם פסוק פון לא הביט אוון ביעקב ולא ראה עמל בישראל, אז מ'דארף עס זיך לערנען פון דעם אייבערשטן, אין תורה י ז, דרך השם יתברך להביט על הטובות שעושים. ואף שנמצא בהם גם כן מה שאינו טוב אינו מסתכל על זה, כמו שכתוב במדבר חב ג לא הביט אבן ביעקב ולא ירא עמל בישראל, קומט דער הייליגער רבי ר' נחמן און ער זאגט מ'דארף מאכן א קל וחומר, מכל שכן שהאדם אסור לו להביט על חברו לרעה למצוא בו דווקא מה שאינו טוב ולחפש למצוא פגמים בעבודת חברו, רק אדרבה מחויב להביט רק על הטוב. יענער האט שלעכטס, יענער האט אוון, יענער איז א רשע, א רשע גמור, אבער אף על פי כן איך יכול להיות שלא יעשה איזה טוב מימיו, זוך אין דיר דיין דבר טוב, זוך אין יענעם דעם דבר טוב, ווי ר' נחמן דער הייליגער רבי ברענגט ביידע חלקים אין דעם מאמר, סיי אז א מענטש פאר זיך און סיי א מענטש פאר אנדערע, האלט אין איין זוכן דעם דבר טוב. דער הייליגער רבי טייטשט עס אריין שפעטער אין צוויי פסוקים, נו, האסט שוין געטראפן דעם דבר טוב? אה, אינמיטן אך רחמנות אה, דער דבר טוב זאגט רבי נחמן איז אויכעט אין בו מתום ס'איז נישט קיין גאנצער דבר טוב, דער הייליגער רבי פארנארט דיר נישט. דער רשע גמור אין דיר און דער אנדערער האסט שוין געטראפן עפעס אבער אינמיטן כאפסטו אויף נע ס'איז אויך נישט זאגט דער רבי יא ביסט גערעכט ביסט גערעכט אפילו דער דבר טוב איז פול מיט פגמים מיט חסרונות אבער איך יכול להיות אז עפעס א משהו א משהו זאל דארטן יא זיין גוט א קליינטשיקע נקודה טובה זאל זיין אין דעם דבר טוב וואס ער האט געטון וואס דאס קען מען יא קוקן אויף דעם מיט א גוטער קוק כדי צו נעמען קוקן מיט א גוטער קוק אויף יענעם, אויף דיר און אויף יענעם, דאס איז א מורא'דיגע תוכחה, דאס איז א מורא'דיגע מוסר, דאס איז א מורא'דיגע וועג וואס דער הייליגער רבי מוסר'ט אונז און ער זאגט אונז, פריי זיך נישט מיט די אויסגעמישטע דיינע גוטע זאכן, עס קומט ארויס אין דעם מאמר און אין תורה נ ד, אויב א מענטש פריידט זיך מיט די אויסגעמישעכטס פון די גוטסקייט מיט די נישט קיין גוטסקייט, וואס איז כל רוחו יוציא כסיל, ס'ווערט נישט קיין אזמרה, ס'ווערט נישט קיין ניגונים, א ניגון ווערט ווען דו וועסט מברר זיין דעם רוח טובה מתוך הרוח רעה. די גאנצע ניגון וואס די רבי רעדט ארום אין די תורה און אין תורה נ ד איז אז מען בויעט אויף דעם רוח טובה, די נקודה טובה פון די אלע מציאות פון דעם רע וואס איז דא אין די מענטשן, טאמער דו גיסט ארויס אויף אלעס, נע, עס איז אלעס בסדר, מען פריידט זיך מיט אלעס, נע, זאגט דער רבי, ס'ווערט נישט קיין ניגון, ס'ווערט נישט קיין אזמרה, פארנאר זיך נישט. קומט דער הייליגער רבי און איז מגלה, אבער וויאזוי טאקע, ווי קען מען זיך פרייען, ווי קען מען אוועקלייגן אין זייט די אלע רע און קוקן נאר אויף דעם טוב, ווען דער טוב איז אזוי פיצל, אזוי קליין, אזא משהו שבמשהו. דער רבי זאגט אז דאס איז די סוד פון אזמרה לאלוקי, ווי וועל איך צוקומען צו אזמרה לאלוקי, איך זאל קענען זיך פרייען, איך זאל קענען זיין א מזמר, א מנגן, זיך דרייען מיט שמחה. נאר בעודי, פשוט'ער פשט בעודי כל זמן איך לעב, דער הייליגער רבי טייטשט, בעודי, בעוד משהו שמצאתי בי, איך האב געטראפן אין מיר נאך עפעס א נקודה טובה, אהא, מיט דעם קען איך זיך פרייען, וועסט זיך פרייען מיט אסאך, ס'וועט נישט ארבעטן, וועסט זיך פרייען מיט אויסגעמישטע זאכן, טוב ורע, ס'וועט נישט ארבעטן, וואס מער דיין שמחה העט זיין נאר מיט די פינטל פון גוטס. דער הייליגער רבי טייטשט נישט נאר בעודי, בעוד משהו טוב שמצאתי בי בעשה טוב, נאר דוד המלך זאגט אין תהלים עוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו, דער פשוט'ער פשט איז אל תקנא ברשעים, זיי נישט דזשעלעס צו זיי, עושי עוולה, היינט איז ער דא מארגן איז ער נישטא, עוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו, היינט איז ער מצליח מארגן נישט. דאס איז דער פשוט'ער פשט. דער הייליגער רבי טייטשט, ניין, זוך אין דיר, זוך אין דעם אנדערן דעם עוד מעט, וואו דארטן איז ער נישט קיין רשע. אוואו דער עוד מעט ואין רשע? אוואו איז דער עוד מעט? דער עוד מעט אין, דאס מיינט, אין סור מרע אויכעט. א מענטש רחמנא ליצלן איז פוגם מיט זיינע אויגן, א מענטש איז רחמנא ליצלן פוגם מיט זיין מויל, מיט דיבורים רעים, מיט לשון הרע, מיט רכילות, מיט מחלוקת, מיט כעס, מיט תאוות, תאוות אכילה, תאוות נשים, תאוות ממון, מיט עצבות, מיט מרה שחורה, מיט דאגות, מיט ייאוש, מיט חלישות הדעת, נו, ער איז כמעט כולו רע, זאגט דער רבי, איין כעס ווייניגער.

ביסט אים מעלה לכף זכות, דו מאכסט אים א בעל תשובה, אזוי טוט מען תשובה, דער רבי זאגט אין תורה, דאס ברענגט אז מען זאל תשובה טון, ברסלב'ע חסידים לערנען ס'איז יעצט די חודש אלול הכנה אויף ראש השנה, הכנה אויף עשרת ימי תשובה די תורה רפ"ב, חודש התשובה, חודש הרחמים, חודש הסליחות, ווי קען מען תשובה טון? רבי תשובה טון איז פשט אז דו העסט טרעפן אין דיר און אין אנדערע די נקודות טובות, די מה שהוא טוב, דער משהו שבמה שהוא טוב, די קליינטשיגע פינטל, די קליינטשיגע נקודה טובה, און דאס קוקן אויף דעם, דאס מאכן א עסק פון דעם, דאס מאכן א. וואו! מקודש מקודש מקודש! וואס מקודש? וואסערע לבנה האסטו געטראפן? אפאר סעקונדעס איז געווען גלייך נעלם, איזהו חג שהלבנה מתכסית בו ראש השנה! מקודש מקודש! בית דין שרייט מקודש! ווער איז מקודש? ס'איז געווען א מולד. אויף א נקודה, די ערשטע לבנה וואס מען זעט די ערשטע טאג איז, ס'ווערט גלייך נעלם, מיט דעם מאכט מען א ראש השנה, דער הייליגער רבי זאגט גאר מיין זאך איז ראש השנה, די גאנצע רבי'נס זאך איז נקודות טובות, רבי צבי חשין האט אמאל געפרעגט, מיין זאך איז ראש השנה? רבי נתן זאגט אז די רבי'נס זאך איז נקודות טובות, אזמרה לאלוקי בעודי, רבי נתן שרייבט נאר אזמרה, נאר אזמרה. האט רבי צבי חשין, ס'פאלט אים דאך איין זיינע ראשי תיבות איז מורא'דיג, זאגט ער טאקע ס'איין זאך אזמרה איז די ראשי תיבות, מיין זאך איז ראש השנה, דאס איז אזמרה, מיין זאך איז ראש השנה, דאס איז מיין זאך, און די גאנצע ראש השנה, וואס איז די גאנצע ראש השנה פון דעם הייליגן רבי'ן, וואס מאכט ער אין אומאן, ער נעמט די אלע וואס זיי קומען דארטן און ער גיבט א טרעף די נקודה טובה זייערע ווי די רבי זאגט שפעטער, יעדער איינער דארף דאס טון, אבער בשלימות ווער מאכט דאס? דער חזן, ס'איז דא א חזן אין אומאן, אסאך חזנים, אסאך מניינים מיינט אסאך חזנים, אבער ס'איז דא איין גרויסע חזן אין אומאן, איין גרויסע שליח ציבור, החזן רואה היכן התינוקות קוראים, ווער איז דאס דער חזן? זאגט דער רבי קלאר, אך לידע כל זאת, דהיינו לדעת כל צדיק וצדיק איזה הם התינוקות השייכים לו, כמה מקבלים ממנו, לידע כל הבחינות שיש בזה, והדור מהם עד הסוף, דע מי שיוכל לעשות ניגונים הוא יכול לידע כל זאת. דא האט די רבי שוין גערעדט די שטיקל פון מי שיכול לעשות ניגונים, ער בויעט א משכן און ס'איז דא תינוקות, דאס איז געווען א מעשה וואס שמיני עצרת האט די רבי מגלה געווען די תורה פאר די פשוטי עם, נאך שמיני עצרת דער רבי געפארן אויף לעמבערג, און ר' נתן מיט ר' נפתלי זענען נאכגעלאפן דעם רבינ'ס וואגן און עפעס האט אויפגעהאלטן אין דעם רבינ'ס וואגן, זיי האבן מצליח געווען צו טרעפן דעם רבין, דער רבי האט זייער הנאה געהאט, רודפים זענען זיי געווען, דער רבי האט געהאט אסאך סארט רודפים. געווען אזעלכע רודפים האבן אים רודף געווען, איז געווען רודפים נרדפה לדעת את השם, די רבי האט הנאה געהאט, די רבי האט זיי געפרעגט, אוי, איר זייט אנגעקומען, זיי האבן זיך נישט געקענט אפגעזעגענען פון דעם רבין, וואס ווילט איר, א ברכה אדער תורה? ר' נתן האט זיך אנגערופן, א ברכה וועט מען באקומען ווען דער רבי וועט קומען אויף צוריק, לעמבערג, וועט מען האבן תורה, האט דער רבי מוסיף געווען די צוויי שטיקלעך און אזוי ענדיגט זיך דער ליקוטי מוהר"ן חלק א'. שפעטער איז דא תוספות, אלה מוסיף, ביי ליקוטי מוהר"ן ענדיגט זיך קיינמאל נישט, ס'איז געענדיגט תם ונשלם, ואלה מוסיף על הראשונים, אויכעט חלק ב', תם ונשלם און דא תוספות, אבער אויכעט חלק א' אויכעט חלק ב' ענדיגט זיך די ליקוטי מוהר"ן מיט תורה רפ"ב מיט נקודות טובות, האט דער רבי זיי מוסיף געווען. סודות ממש ברמזי רמזים, יעדער צדיק בויעט א משכן מיט תינוקות של בית רבן, און די גמרא זאגט אין שבת באמת אמרו החזן רואה היכא התינוקות קוראים, זאגט ער החזן, מי שיכול לעשות ניגונים הנ"ל הוא יכול להיות חזן ושליח ציבור להתפלל לפני העמוד, הוא רואה ויודע היכן התינוקות קוראים, ער קען נעמען יעדע תינוק, יעדן איינעם פון אונז און אים זאגן, ביסט א תינוק'ל, ביסט א תינוק'ל, קום איך וועל דיר מקרב זיין. דער רבי ברענגט די מנהג פון כלל ישראל, שטייט אין מדרשים, אז ווען מען ברענגט א קינד, מען נעמט אים אריין אין תלמוד תורה לערנען אלף בית, מען פירט זיך על פי מנהג ישראל, שטייט אין מדרש אז מען הייבט אן מיט דעם חומש ויקרא, דאס איז א גרויסע חידוש, הא? מען זאגט אים, זאלסט געוויסן זיין, טייערער קינד, ס'איז דא בריסקער אויף די וועלט, און מען דארף עוסק זיין אין קדשים. געדענקען, מען לערנט דיר אלף בית, אבער פארגעס נישט, דער עיקר איז קדשים, תורת כהנים, ויקרא. בקיצור ער קוקט דיר אן, וואס האב איך מיט קדשים? ווי קען איך לערנען אזעלכע טיפע עניינים, זבחים, מנחות? זאגט מען אים ביסט גערעכט, ויקרא איז א קליינטשיקער אלף'ל, עד כדי כך אז ס'איז ויקר, רחמנא ליצלן, ס'איז אזוי ווי ויקר אלוקים אל בלעם, איך, איך בין א בלעם הרשע. זאגט מען אים טייערער קינד ניין ביסט א בלעם יא רשע גמור אבער ס'דא א קליינטשיקער אלף'ל ס'דא א קליינטשיקער אלופו של עולם א קליינטשיקער נקודה טובה טאמער דו ווילסט מצליח זיין דער צדיק האט א חדר ר' לוי יצחק בענדער פלעגט זאגן דער הייליגער רבי האט איז א מלמד ער איז א גוטער חזן, חזן מיינט דער עכטער מלמד תינוקות, ער איז א גוטער חזן, ער איז א גוטער מלמד, ער פירט א גוטע חדר, ס'איז דא חדר דלעיקוואוד, ס'איז דא חדר דברסלב, דער הייליגער רבי ר' נחמן איז דער מלמד, ער לערנט אונז אויס אלף בית מיט קמץ, אין ליקוטי מוהר"ן איז דא עטליכע תורות פון אלף בית ג' מיט קמץ פתח, ער לערנט אונז אויס א נייער סארט אלף בית, א נייער קמץ פתח, און דער הייליגער רבי זאגט יא, דע שבכל דור איז דא משה רעיא מהימנא הרועה עושה משכן והתינוקות של בית רבן מקבלים הבל פה שאין בו חטא פון זה המשכן על כן התינוק שמתחיל לקרוא להיכנס בתורה מתחיל מויקרא אל משה שהוא א' זעירא מען בויעט א משכון מיט אים, ס'איז א הבל פה שאין בו חטא, מען קומט צו דעם רשע גמור און מען זאגט אים, רשע גמור, אבער דו האסט א הבל פה שאין בו חטא, דו האסט א נקודה טובה וואס די נקודה טובה איז עצם עצמיות קדושת ישראל, ביסט א הבל פה שאין בו חטא. דאס דער אור וואס דער הייליגע רבי מאכט אין אומאן א גאנץ יאר אבער ראש השנה בפרט, דער רבי האט געזאגט, וואס איך קען נישט א גאנץ יאר קען איך ראש השנה, מיין זאך איז ראש השנה, אזמרה, איך וויל דיר ברענגען צו אזמרה, איך וויל דיר ברענגען צו א שמחה, ווי אזוי איך וועל דיר מגלה זיין אז ביסט א רשע גמור. כאפ א ציטער, אלול, סעפטעמבער, יא, עס וועט שוין אנגיין, מ'וועט אנגיין, מ'וועט שוין אנגיין גיין אין די סקול, מ'וועט שוין אנגיין מארגן הייבט מען אן צו ארבעטן, יא, ווי הייסט עס דא? לעיבער, לעיבערדיג, לעיבערדיג דעי, לעיבער דעי, עס ווערט לעיבערדיג, יא, עס איז שוין סעפטעמבער, די ראשי ישיבה זאגן היינט, מ'זאגט אלול כאפט מען נישט קיין ציטער. סעפטעמבער אוי גראדע אלול אלול האט מען נאך געווען אין די אויפן ביטש האלב ביז האלב אלול איז מען געווען אויפן ביטש ברוך השם חסדי השם כלל ישראל האט רחמנות געהאט אסאך ישיבות האבן אנגעהויבן אינמיטן מיט מיט אבער זיכער דארף מען כאפן א ציטער אלול מען דארף נתעורר ווערן מען דארף שרייען מען דארף כאפן ביסט א רשע גמור, אבער דו רשע גמור זאלסטו וויסן זיין, ביסט א בלעם, ביסט א ויקר, אבער ס'איז א א' זעירא, ס'איז דא א משה רבינו וואס ער איז מגלה אז דו האסט עכט א נקודה טובה, מיט דיר בויט מען א משכן, מיט דיר בויט מען א בית המקדש, מיט דיר העט מען ברענגען די גאולה, מיט דיר העט מען ברענגען משיח. וואס איז די גאנצע זאך פון דעם הייליגן רבינ'ס ראש השנה? מען זעט תיכף מיט אונזערע גשמיות'דיגע פליישעדיגע אויגן ווי ס'קומען דארטן אן אלע סארט, אלע מינים, אלע סוגים, און יעדער איינער קען כאפן זיין התעוררות, זיין זיין זיין זיך מתעורר ווערן, אבער די עומק פון דעם איז, וואס דעריבער קען מען זיך מחי' זיין מיט א נקודה טובה, ווייל אז מען איז מגלה דעם מענטשן זיין קדושת ישראל שבו, דאס איז נצחיות. ממילא יעדע זאך וואס דו'סט לייגן אקעגן נצחיות, איז זיכער די נצחיות וועגט אריבער אלעסדינג, און פון דעם ווערט א ניגון, פון דעם ווערט א ניגון וזמרה, נאר דורך דעם קען מען באמת גיין אין עבודת השם מתוך ניגון וזמרה. אז דו וועסט גיין מיט דעם עוד מעט ואין רשע, וועסטו זען התבוננת על מקומו ואיננו, ווייל דו האסט אים ארויפגענומען פון כף חובה צו כף זכות, דאס איז די גאנצע זאך פון ראש השנה, ראש השנה איז א יום הדין, ס'איז דא א כף חובה, ס'איז דא א כף זכות, סטרא אחרא די מקטרגים ווילן שלעפן כף חובה, קומט מען צו צדיקים. זיי שלעפן אויף כף זכות, זענען מגלה, זיי ברענגען ארויס לידי גילוי, ניין ער האט א נקודה טובה, מיר האבן דאך דא א בעל מנגן, א בעל מנגן מיט א חזן, דאס וואס מיר דארפן דאך האבן, און בעטן ער זאל אונז ארייננעמען אין א נגינה בתוך כל הדיבורים.

אה, מסירות נפש, מסירות נפש. מיטן א שמחה איז דאס געקומען. יא יא. מ'זעט ארויסעט אין חזל. ס'איז אסאך מאל גערעדט, אויף די נקודה וואס מ'האט פריערט גערעדט. ס'דאך דא א באוואוסטע שאלה אז ס'דא א סתירה לכאורה אין פרשת כי תצא. פון א בן סורר ומורה, וואס א בן סורר ומורה, עס איז נישט קיין פשוטע זאך די גאנצע דין פון בן סורר ומורה, און אלע פרטים וואס שטייט אין חזל, קומט אויסעט אז מען רעדט דא וועגן א בחור'ל פון צוועלף מיט א האלבן יאר, וואס האט זיך אים פאר'חשק'ט צו עסן אביסל פלייש, סטעיק, מאכן א בארבעקיו, אביסל מער ווי נארמאל. און אביסל וויין אויכעט, כך וכך ליטרים של יין, און די גמרא פרעגט, רשי ברענגט אויפן פלאץ, נו, וואס איז געשען? רחמנא ליצלן, זענען דאך אלע בן סורר ומורה. רשי זאגט, די באוואוסטע מאמר חזל, היינט האט ער געדארפט גנב'נען כדי צו האבן אביסל פלייש, מיט אביסל וויין, אבער באלד וועט ער ווערן אויף די עלטער און ער דארף האבן מער ווי פלייש, מער ווי וויין, געלט פון זיין טאטע מאמע וועט ער שוין נישט האבן צו גנב'נען, וואס וועט ער טון, עומד ומלסטם את הבריות, איז מוטב שימות זכאי ואל ימות חייב. ברענגען צו בית דין. אזא טאטע מאמע ברענגען א קינד צו בית דין. בית דין, בנינו זה איננו שומע בקולנו סורר ומורה. טאטע מאמע דארפן אים הרג'נען. שטייט אין גמרא, די גמרא זאגט עפעס א לשון אז ס'איז נאך קיינמאל נישט געווען אזא זאך. רבי יוחנן זאגט ער איז יא געווען אויף א קבר, רבי יוחנן אדער א צווייטער אמורא. אנדערע ווילן זאגן אז ער מיינט אבשלום בן דוד המלך, ס'איז דאך געווען א בן פון א יפת תואר, וואס ער מיינט דעם קבר, ווייל אבשלום איז געווען א בן סורר ומורה כלפי זיין טאטן. וואס זעט מען אין דעם חזל? אז מען איז דן א מענטשן איצטער על שם עתיד, מוטב שימות זכאי ואל ימות חייב. פרעגן די מפרשי התורה, ביי ישמעאל שטייט פונקט פארקערט. דעם ישמעאל, דער אייבערשטער האט געהייסן אברהם אבינו פאלגן פאר שרה, שמע בקולו, און ער ווארפט אוועק האגר, און זי גייט מיט אים במדבר, און זי האט נישט קיין וואסער, און זי ווארפט אים אוועק תחת אחד השיחים, און זי שטעלט זיך אוועק אין דער זייט, און ישמעאל וויינט, און זי וויינט, און אויף דעם שטייט וישמע אלוקים אל קול הנער באשר הוא שם, וואס איז באשר הוא שם? ברענגט רשי דעם מדרש, ס'איז געווען א קיטרוג, רבונו של עולם, וואס שיקסטו מלאכים? וואס עפנסטו די אויגן? וואס זאל מען טרעפן וואסער, דער ישמעאל, יישר כח יישר כח, חזן ובעל מנגן, יישר כח, געקומען מסירות נפש אינמיטן א חתונה צו אונז העלפן אביסל. אה? כתיבה וחתימה טובה אמן, יישר כח. ביי ישמעאל, געווען א קיטרוג, רבונו של עולם וואס ראטעוועסטו אים? וואס האט דער אייבשטער געזאגט? מה הוא באותה שעה, צדיק או רשע? אין לי אלא מה שהוא באותה שעה, וישמע אלוקים אל קול הנער באשר הוא שם. פארוואס ביי בן סורר ומורה על שם העתיד, און ביי ישמעאל באשר הוא שם? איז דא אסאך תירוצים אויף די שאלה, און מפרשי התורה רעדן ארום אסאך מחשבות צו פארענטפערן די סתירה, אבער איינע פון די מחשבות איז אז ביי בן סורר ומורה זעט מען אז די עלטערן זאגן איננו שומע בקולנו, ער וויל נישט הערן. ביי ישמעאל זאגן חזל ישמעאל איז שמע אל. ער האט נאך געוואלט הערן. און דאס איז די גרויסע נפקא מינה. ווען א מענטש ברענגט זיך צו צו א פלאץ, ער זאגט, רבונו של עולם, איך בין איך בין א רשע, א רשע גמור. איך בין א בלעם, איך בין א ישמעאל, אבער איך וויל נאך הערן. שומע קול שופר, איך קום נאך אריין אין שול. אוי, דאס איז א צווייטע ענין, א צווייטע דין. אים זאגט מען מהו באותה שעה, צדיק או רשע, צדיק, אין לי אלא מה באותה שעה, וישמע אלוקים בקול הנער באשר הוא שם. ער איז איננו שומע בקולנו. אביו ואמו, יא, ס'מיינט אביו ואמו, אבער אין קבלה ווייסט מען, אביו דער טאטע, דאס איז דער מח, אמו איז די מאמע, דאס איז די הארץ, אבא ואמא, א מענטש האט א מח מיט א הארץ, א טאטע מיט א מאמע, זיי רעדן צו אים. א מענטש וויל נישט הערן וואס זיי רעדן צו אים, דאס איז א שרעקליכע זאך, אבער ער זאגט איך איך בין מוכן צו הערן, וואס זאגט מיר מיין מח, וואס זאגט מיר מיין הארץ, איך בין נאכנישט בסדר. ביסט אזא סארט בן סורר ומורה וואס דו ווילסט נאך הערן? זיכער נישט נידון על שם העתיד, מהו באותה שעה. אין ספרים שטייט אז דאס איז דער הסבר. וואס חזל האבן מתקן געווען אז קריאת התורה ראש השנה איז דא צוויי טעג, די צווייטע טאג ביי די דינא רפיא דארט איז דער גרינגערע טאג לערנט מען פרשת עקדת יצחק, ביי דעם ערשטן טאג דינא קשיא לערנט מען השם פקד את שרה, ביי די גאנצע מעשה פון הגר מיט ישמעאל איז אלעמאל ווערט שווער, ראש השנה דעם ערשטן טאג דארף מען מעורר זיין רחמים אויף די פאלעסטינער. אויף די אראבער, אויף די ישמעאלים, לו יש, לו ישמעאל יחיה לפניך, וואס דען, וואס גייט דא, וואס ראש השנה, דארף מען מעורר זיין רחמים אויף כלל ישראל, כי ביצחק יקרא לך זרע, שטייט אין ספרים אז איינע פון די מחשבות איז. אז יעדע ראש השנה איז דא א קיטרוג גדול בשמים, א מענטש קומט ראש השנה ס'איז א יום הדין, ער קומט אריין מיטן טלית, ער דעקט זיך צו מיטן טלית און ער וויינט צו דעם אייבערשטן, ער קומט אין אומאן, ער שטייט לעבן דעם קבר פון ר' נחמן, און ער כאפט א התעוררות, קומען די מקטריגים און זיי זאגן, רבונו של עולם, זיי נישט מקבל שוחד, ער איז א רשע, ער איז א רשע גמור. ער מאכט זיך ווי ער טוט תשובה, ס'איז גארנישט, ער מיינט נישט קיין אמת'קייט, ס'איז א גרויסער קיטרוג ווייל זיי זענען מקטרג אויף א אמת'ע קיטרוג, און איינע פון די תשובות וואס דער אייבישטער ענטפערט, רגע רגע קום זען, וואס טוט ער איצטער, אוואו איז ער ראש השנה, אוואו איז ער, אוואו איז ער, מ'גייט אים זוכן, מ'טרעפט אים אין אומאן, אוי, ער איז אין שול, ער איז א שומע, ער איז א ישמעאל, ישמעאל עשה תשובה. ער איז נישט קיין בן סורר ומורה שאינו שומע, איז ליינט מען די פרשה פון ישמעאל כדי ס'זאל ארויפגיין א בת קול וישמע אלוקים אל קול הנער באשר הוא שם, ס'ווערט א באשר הוא שם אין אלע עולמות, באשר הוא שם, אין לי אלא, אין לי מהו באותה שעה, וואס איז ער איצטער? וואס ליגט אבער אונטער דעם? ס'איז א מורא'דיגע זאך, דאס איז תורה רפ"ב. נקודה טובה. מ'טרעפט א נקודה טובה אין אים. מ'טרעפט א משהו טוב אין אים. איך יכול להיות שלא יעשה איזה, ער איז א, ער איז א ישמעאל, ער איז א אפילו א בן סורר ומורה, אבער אזא בן סורר ומורה וואס איז א שומע לקול אביו ואמו, ער קומט הערן קול שופר. ער איז א שומע, מ'איז אים דן אויף א אנדער וועג. באשר הוא שם, מהו באותה שעה, מ'זעט די זאך אין הלכה, שולחן ערוך ווערט גע'פסק'נט אז אויב א מענטש איז נישט נזהר אין פת עכו"ם, א גאנץ יאר ער האט נישט די נערוון, געפינט זיך עפעס אין א פלאץ, ס'דא גוטע גוטע.

א כשר'ע סעלפאן. אה, נישט עשרת ימי תשובה, סמארטפאון. נו, פון וועמען מאכסטו ליצנות? א גאנץ יאר נישטא קיין פילטער. עשרת ימי תשובה לייגט אריין א פילטער. מאכסט ליצנות פון דעם אייבערשטן? אבער אזוי שטייט אין שולחן ערוך. וואס איז פשט? ווייל בשעת דער מקטרג איז מקטרג בעולם העליון פרעגט מען בשמים מהו באותה שעה? וישמע אלוקים אל קול הנער באשר הוא שם מהו באותה שעה? ער איז א פת עכו"ם אדער ער איז א בת עכו"ם? ער איז א פילטער אדער איז ער נישט קיין פילטער? מ'קוקט, מ'קוקט בשמים וואס ער טוט איצטער, דאס איז די ווארט פון נקודות טובות, דאס איז די עומק פון די נקודה טובה, ווייל ער איז מגלה אז ער איז א קדוש בקדושת ישראל, ער האט עצמות קדושת ישראל, אזוי איז דא א גמרא, א באוואוסטע גמרא, די גמרא פרעגט.

תקיעות דמיושב, תקיעות דמעומד. ענטפערט די גמרא כדי לבלבל את השטן. ס'איז דא אסאך פון די ראשונים, פרובירט מסביר וואס איז א בלבול השטן. ס'איז רש"י תוספות אויפן פלאץ זאגן, ס'איז דא איינער א מקיים די מצוה, שופר, ער קומט. אבער די הידור מצוה, נאכאמאל, אה. דער שטן זאגט, מיט אים וועל איך זיך א עצה געבן, ער איז נישט מהדר במצוות.

ער איז איצטער א מהדר! מהו באותו שעה? דו ברענגסט מיר פעקלעך פון א גאנץ יאר, איך ווייס נישט וואס דו רעדסט צו מיר. וואס איז ער איצטער? באשר הוא שם. דאס איז די סוד וואס א מענטש זאל דערהערן, ס'איצט די חודש אלול, ס'הכנה אויף ראש השנה, לדוד השם אורי, תקיעת שופר, די אנדערע וואך מ'הייבט אן סליחות, יא יא, כאפ זיך צו! א מענטש זאגט אבער עס איז דאך נישט אמת'דיג, נע נע נע דאס איז אמת'דיג ווייל דאס איז דיין נקודה טובה, דאס איז דיין קדושת ישראל, דאס איז דיין אזמרה לאלוקי בעודי, דאס איז דיין יחפש ויבקש עד שימצא, דאס איז דער חזן וואס ער זוכט אין דיר די נקודה טובה און ער טרעפט אין דיר דעם א' זעירא און ער דרייט דיר איבער פון ויקר פון בלעם צו ויקרא ויקרא אלוקים אל משה קריאה של חיבה זאגט רש"י. ויקרא אל משה ויאמר ה' וואס איז קריאה של חיבה דער אייבערשטער זאגט פאר יעדן איינעם משה משה אהרן אהרן צו יעדן איינעם רעדט ער קריאה של חיבה דער אייבערשטער האט דיר ליב ביסט א אני לדודי ודודי לי דאס דער אלול איז אני לדודי ודודי לי דער אייבערשטער איז א דוד א דוד וואס הייסט א דוד נישט קיין טאטע נישט קיין זיידע א טאטע מיט א זיידע געבן נאך פעטש דער סעם אנקל, אנקל סעם, אים ברענגט מען צו געבן פיצא, צו קויפן מתנות, ער איז נאר גוט. ס'קומט אלול, דער אייבישטער ווערט דער אנקל סעם. אני לאנקל סעם ואנקל סעם לי, אני לדודי ודודי לי. אלול, אלול איז דאך א פחד, אוואדי איז א פחד, מ'דארף מורא האבן פונעם אייבישטן. אבער פארגעס נישט אז מ'דארף אויכעט דערהערן אז דער אייבישטער האט מיר ליב און איך האב אים ליב, דאס דאך דער אור פון תורה רפ"ב, התבוננת על מקומו, און עוד מעט ואין רשע כמו כן הוא אצל האדם עצמו, צריך לדון את עצמו לכף זכות, למצוא בעצמו איזה נקודה טובה עדיין, כדי לחזק את עצמו, שלא יפול לגמרי, רק אדרבה, יחיה את עצמו, ישמח נפשו, במעט הטוב שמצא בעצמו. דהיינו מה שזכה לעשות מימיו, איזה מצוה או איזה דבר טוב, כמו כן צריך לחפש עוד, טרעף נאך א נקודה טובה און נאך א נקודה טובה, ביז ס'ווערט ניגונים, ס'ווערט אזמרה לאלוקי בעודי. זאגט ר' נתן ווען דער הייליגער רבי האט מגלה געווען די תורה, האט ער צוגעענדיגט די תורה, איז הזהיר רבינו זל מאוד לילך עם התורה הזאת. כי הוא יסוד גדול לכל מי שרוצה להתקרב לה' יתברך, לבל יאבד את עולמו לגמרי חס ושלום, ווילסט מקורב ווערן צום אייבערשטן און ווילסט נישט פארלירן דיין וועלט, גיי מיט תורה רפב, תורה פון אזמרה, פארוואס? כי רוב בני אדם, פארוואס זענען רוב מענטשן ווייט, רחוקים מה' יתברך, ווייסט פארוואס?

סעד, סעד, ביטער, שווער, מחמת פארוואס שנפלו, זאגט ר' נחמן נישט שנפלו לעוונות, נישט דאס איז די פראבלעם דיינע, שנפלו בדעתם, דאס איז די פראבלעם, דער דעת, די חלישות הדעת, כי מחמת שרואים בעצמם גודל קלקולם שקלקלו מעשיהם כל אחד כפי מה שיודע בעצמו את נגעי לבבו ומכאובו, דאס איז אמת, עס איז טאקע נגעי לבבו, עס איז מכאובו, עס איז אמת, ער פארנארט דיר נישט ר' נחמן, ומחמת זה וואס ווערט, הם נופלים בדעתם. רבי נחמן, ווער גיט דיר רשות צו האבן א נפילה אין דיין דעת? האסט געהאט א נפילה במציאות, האסט נישט געדאוונט, האסט נישט געלערנט, האסט געטון א עבירה, דאס איז גענוג שוין, דארפסט האבן א נפילה אין דיין דעת אויכעט? דיין דעת לאז נישט אראפפאלן, די חסרון איז מחמת זה הם נופלים בדעתם ורובם מייאשים עצמם לגמרי, דא זאגט ער דעם לשון בעיקר די פוינט, ועל ידי זה אינם מתפללים בכוונה כלל ואינם עושים אפילו מה שהיו יכולים לעשות עדיין. קענסט נאך עפעס טון ווייטער? טו וואס דו קענסט!

ר' נחמן גיט נאכאמאל א פאר אריין מיט זיין תוכחה מיט זיין מוסר ס'איז דאך אלול גיט ער א זאג יא אבער ס'איז נישט נאר נפילה בדעתו אף על פי שהוא מחמת מעשים רעים שעשה באמת נאכאמאל זאגט ער כ'ווייס כ'קום דיר נישט פארנארן מעשים רעים שעשה באמת פונדעסטוועגן עם כל זה הנפילה שבדעתו דאס איז דער יסוד פון גאנץ ליקוטי מוהרן אין חיזוק

דאס איז דער גאנצער ר' נחמן ברסלבער, דאס איז דער גאנצער מהרל מפראג, דער גאנצער בעל שם טוב, דער גאנצער בעל התניא. אויף דעם קומען זיי זאגן, ניין, לאז זיך נישט, בשום אופן נישט. על כן צריכים להתחזק מאוד, לילך עם התורה הזאת, וואס? לחפש ולבקש בעצמו בכל פעם איזה מעט טוב נקודות טובות, על ידי זה יחיה וישמח את עצמו ויצפה לישועה עדיין, יוכל להתפלל, לזמר, להודות להשם, און דאס איז אזמר לאלוקי בעודי, און דאס איז ראש השנה, דאס איז דער סוד פון ראש השנה, מען גייט אויסשרייען המלך, מען גייט מקבל זיין עול מלכותו יתברך, אבער יעדער איינער ווייסט דאך אוואו ער האלט אויף דער וועלט, זאגט מען יא יא אבער מען דארף דיין נקודה טובה. ברענג דיין נקודה טובה'לע, ברענג דיין תרומה פאר די משכן, ברענג דיין תינוק צו דעם צדיק צו דעם חדר, ער העט דיר אויסלערנען, ער העט מאכן א משכן פון דיר, ער העט ברענגען השראת השכינה, דער אייבשטער אונז העלפן מיר זאלן זיך מחבר זיין צו די צדיקים, זיך מקשר זיין צו די צדיקים, די צדיקים זאלן אונז ליכטיג מאכן, און מיר זאלן אלע געהאלפן ווערן, אזוי קומט א גוטע יאר, א געבענטשטע יאר, א מזל'דיגע יאר, א געהאלפענע יאר, א כתיבה וחתימה טובה פאר יעדן איינעם פון אונז. אבער מיר גייען גיין מיט דעם מאמר מיט די נקודות טובות, מיט זוכן די גוטס אין זיך אין די ווייב אין די קינדער אין די עלטערן אין די חברים אין גאנץ כלל ישראל, דאס זאל באמת אונז אלעמען מחזיר בתשובה זיין. אמן. השיבנו השם אליך אוי השם אליך ונשובה חדש ימינו